מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ט, די קעפל אויף די שיחה איז איגרת התשובה ג, די דריטע שיחה אויף איגרת התשובה, אין די הוספות אויף חלק י ט אין ליקוטי שיחות איז דארט ווען דער רבי האט געלערנט איגרת התשובה, און בדרך כלל איז דאס אלץ וואס דער רבי, שטייט דא אז ס'איז געווען אין תש ל אז דער רבי האט אראפגעברענגט א הערה פון זיין טאטן הרב הגאון הרב החסיד המקובל ר' לוי יצחק, און מסביר געווען וואס דער טאטע האט געמיינט און וואס האט מוסיף געווען דא און וואס איז געווען שווער אויף דעם, ווי מ'האט שוין געלערנט די ערשטע שיחה האבן מיר געלערנט פאר צוויי וואכן, און די שיחה קומט ארויס פון דעם פראיעקט אויף ליקוט פראיעקט אויף ליקוטי שיחות אויף דעם שבת ערשטן טאג סוכות, אויף שבת סוכות קומט ארויס די שיחה, איז איגרת התשובה ג', דער רבי וועט אראפברענגען א הערה פון זיין טאטן אויף איגרת התשובה, פרק, אנהייבנדיג פון פרק ד', אין פרק ד' איז דער אלטער רבי הייבט אן צו ארויסברענגען אינמיטן פרק די מורא'דיגע מעלה וואס איז דא אין נשמות ישראל אויף אלע ברואים וואס איז דא אין דער וועלט, אפילו אויף די גרעסטע דרגה פון די מלאכים. לויט ווי דער רבינ'ס טאטע ברענגט אראפ די הערה וואס דער אלטער רבי האט געמיינט, פרעגט דער רבי א שאלה לכאורה, וואס איז דאס דא נוגע? ס'איז נישט נוגע בכלל דער ענין. ער וועט מרמז זיין, ער וויל נאָר זאָגן אַז די נשמות זענען העכער פון מלאכים, וואָס איז נוגע פון וואַנען מלאכים, פון וואַנען אַז זיי ווערן, פון וואַנען זיי ווערן נתהווה, פון וואַנען ווערן די מלאכים, ס'איז נישט נוגע דאָ. דער אַלטער רבי שטעלט זיך אויף דעם ענין וואָס ווערן אָנגערופן בני, וואָס ווערן אָנגערופן אלוקים, אַמאָל ווערט אָנגערופן אלוקים, און דער רבי וועט נאכדעם פרעגן א שאלה זיין אייגענע שאלה אויף איגרת התשובה אז לויט ווי מ'לערנט בפשטות איגרת התשובה איז דער אלטער רבי נישט נאר ער ברענגט א ראיה אז די נשמות זענען העכער נאר ס'גאר פונקט פארקערט מ'וועט גאר זען פון דעם אז די מלאכים זענען גאר העכער ווערט דאך א מורא'דיגע שאלה דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא וואס דער אלטער רבי האט געמיינט מיט דעם וואס ער האט געזאגט און ווי אזוי ס'טאקע קומט אויס צום סוף אז די נשמות זענען א מורא'דיגן מורא'דיגן חילוק פון די נשמות ביז ביז די אנדערע נבראים און אפילו די העכסטע דרגה פון מלאכים וואס איז דא, זענען זיי אלע אויכעט אין דעם לשון, און דער אלטער רבי נוצט דעם לשון פרק ד' אז עס איז דא א חילוק עצום, הפרש עצום מאוד, און דער רבי איז מדגיש וואס מיינט עצום מאוד, עצום מיינט אז באיכות, און מאוד מיינט בכמות, וואס די נשמה לגבי די אנדערע זאכן, און צום סוף וועט דער רבי אויסקומען טאקע אז דאס האט דער אלטער רבי טאקע געמיינט ארויסברענגען דעם ענין פון די מורא'דיגע זאך וואס א נשמה פון א אידן איז, אפילו ווען זי קומט אראפ אין גוף, און נפש הבהמית און אין די וועלט איז זי דארטן אין א מורא'דיגע הויכע דרגה לגבי די אלע אנדערע זאכן. אין אות א' אין פערטן פרק פון אגרת התשובה ווען דער אלטער רבי איז מבאר דעם טעם פארוואס מלאכים ווערן אנגערופן בשם אלוקים, דער אלטער רבי איז מסביר פארוואס זיי ווערן אנגערופן בשם אלוקים, אז דאס איז דערפאר וואס יניקת חיותם היא מבחינת חיצוניות כו', די חיות פון די מלאכים קומט פון חיצוניות, וואס מיינט חיצוניות? ושם אלוקים הוא בחינת חיצוניות כולו, שם אלוקים מ'האט דערמאנט אין צוויי וואכן צוריק אויכעט דאכט זיך אויכעט אין אגרת התשובה, אז ס'איז דא דוד המלך זאגט אין תהילים כי שמש ומגן ה' אלוקים, אז ס'איז דא דער שמש ס'איז דא דער מגן, דער מגן איז אלוקים, אלוקים איז דער ענין פון חיצוניות וואס ער איז גאר מגביל דעם אור און ער איז מסתיר דעם אור און ס'קומט נישט אראפ דער אמת גאנצער אור. שם אלוקים הוא בחינת חיצוניות, ברענגט דער אלטער רבי אויף דעם דריי פסוקים פארוואס די מלאכים ווערן אנגערופן מיטן נאמען אלוקים, ער ברענגט א פסוק פון עקב כי ה' אלוקיכם אלוקי האלוקים, ער ברענגט א פסוק פון תהלים הודו לאלוקי האלוקים, און ער ברענגט א פסוק פון איוב ויבואו בני האלוקים להתייצב גומר. איז דער טאטע מבאר אין זיינע הערות אויף תניא, ברענגט דער רבי אראפ א הערה פון זיין טאטן, ווי שוין דערמאנט פאר צוויי וואכן, אז די רעבעצין חנה וואס איר יארצייט איז געווען נעכטן, היינט איז פרייטאג פאר יום כיפור, נעכטן איז געווען ו' תשרי, אז זי האט זיך געפלאגט און ביז זי האט געקראגן טינט און זי האט געקראגן א פען וואס זי צו אריינלייגן די טינט אינעם, זי באשרייבט עס אליין וויפיל מסירות נפש זי האט געהאט אויף דעם, און מסירות נפש אויף צו עס ארויסברענגען, און זי שרייבט אז מען האט צוגענומען אלץ וואס איז אין מאסקווע, סוף ברוך השם איז ארויסגעקומען א גרויסן חלק, וואס איז געדרוקט געווארן אין ליקוטי לוי יצחק איז דער טאטע מבאר אין זיינע הערות אויף תניא אז די דריי פסוקים וואס דער וואס ער ברענגט דא זענען לנגד די דריי בחינות פון מלאכים זייער געשמאק דער רבינ'ס טאטע איז מסביר פארוואס ברענגט ער דווקא דריי פסוקים ווייל ס'דא דריי בחינות פון מלאכים ס'דא שרפים ס'דא חיות און ס'דא אופנים וואס אין די דריי עולמות וואס זיי זענען אין די דריי עולמות די שרפים און חיות אופנים זענען צוטיילט אין דריי עולמות וואו זעט מען עס אין בריאה זענען דא דער ענין פון שרפים אין יצירה איז דער ענין פון די חיות און אין עשייה איז די מלאכים וואס זיי ווערן אנגערופן אופנים און ער איז מוסיף און דער טאטע, דער רבינ'ס טאטע איז מוסיף, והתהוותם, אה, פון וואנט ווערן זיי געמאכט, ווי ווערן זיי געמאכט? מג' בחינות אותיות כולו, פון די דריי סארטן אותיות וואס איז דא, אזוי אויך די אותיות וואס זיי זענען דאך אויכעט אותיות איז דאך אויכעט א ענין פון חיצוניות, וואס פון זיי ווערן נתהווה די מלאכים, טיילן זיך אין די דריי בחינות, די אותיות טיילן זיך אויך אין די דריי בחינות, וואס זענען די דריי סארטן אותיות וואס איז דא, מחשבה איז אין בריאה, ס'איז דא אותיות המחשבה ווי א מענטש טראכט, בדרך כלל קען מען עס זען ווען א מענטש טראכט סאמטינג, זעט מען נישט אזוי שטארק די אותיות, ווען א מענטש טראכט ער וויל עפעס זיך טרעפן מיט איינעם און ער וויל אים עפעס זאגן, איינער גרייט צו א שיחה אדער א שטיקל גמרא אדער א פלפול און ער גרייט זיך צו וואס ער האט צו זאגן, איז ממש דא אותיות המחשבה, ווי אזוי ער טראכט אויס אז ער וועט דארפן זאגן שפעטער. דערנאכדעם איז דא דער ענין פון דיבור אותיות הדיבור, און דאס גייט אראפ אין יצירה, און דערנאכדעם איז דא די אופנים זענען דאך אין עשייה, איז דא איז מעשה איז בעשייה, איז דא אויכעט דער ענין פון אותיות המחשבה, אותיות הדיבור, אותיות המעשה, ערשטנס איז פשוט די אותיות מעשה קומט פון פון פון פון מחשבה אויכעט, ווי ער טראכט אזוי טוט ער, ספעשל קען מען עס זעהן אין דעם ענין פון שרייבן, ווען מען שרייבט ארויס אותיות איז דאס אותיות וואס ווערט אנגערופן מעשה. דאס איז וואס דער רבינ'ס טאטע ברענגט אראפ, ער שרייבט אז דער אלטער רבי די דריי פסוקים קומט אונז דערציילן, און וואס דארף דער אלטער רבי ברענגען דריי פסוקים? עס קומט אונז דערציילן אז ס'איז דא דריי סארטן מלאכים, שרפים, חיות און אופנים, און ער לייגט צו ווי אזוי ווערן זיי באשאפן, ווערן באשאפן יעדער איינער מיט א אנדער סארט אופן, די מלאכים וואס זיי קומען פון בריאה ווערן באשאפן אין דעם ענין מחשבה, די מלאכים וואס זיי קומען אין די די וואס ווערן אנגערופן חיות, זיי זענען אין יצירה ווערן באשאפן דורך דיבור, און די מלאכים וואס זענען די נידעריגסטע דרגה וואס זיי זענען שוין אין עשיה, אין עולם העשיה, ווערן אנגערופן ווערן אנגערופן אופנים, ווייל זיי ווערן געמאכט פון די אותיות פון מעשה. דאס איז וואס דער רבי ברענגט אויף פון דער הוספה וואס דער טאטע ברענגט איז קענטיג אז מיט ברענגען די דריי פסוקים כנגד הג' בחינות מלאכים איז דער אלטער רבי אויסן צו מרמז זיין נישט נאר אויף די דריי בחינות מלאכים האט דאך קענט ענדיגן דארטן זאגן אז דער רבי דער אלטער רבי וויל מרמז זיין אויף דריי מלאכים דער רבי לייגט דארט דער רבינס טאטע לייגט צו איז נישט נאר וואס ער וויל נישט נאר אויף די דריי בחינות אין מלאכים וואס ווערן נתהווה פון שם אלוקים און ווערן דערפאר אנגערופן בשם זה זיי ווערן אלע באשאפן פון שם אלוקים, אבער ס'איז דא דריי סארטן מלאכים, נאר אויך אז אין דעם שם אלוקים, שם אלוקים האט דאך גערעדט פריער דאס איז חיצוניות, די בחינה פון אותיות, אזוי ווי אותיות איז חיצוניות, אזוי איז שם אלוקים, בחינת אותיות, וואס איז זיי מהווה, זענען דא אין זיי דריי בחינות. דאס איז דער רבינ'ס טאטע לייגט צו דעם שם דער שם אלוקים וואס שטייט אין ערשטן פסוק כי השם אלוקיכם אלוקי האלוקים ווייזט אויף אותיות המחשבה וואס פון זיי ווערן נתהווה די מלאכים וואס זיי זענען בבריאה דורך מחשבה דער שם אלוקים וואס שטייט אין צווייטן פסוק הודו לאלוקי האלוקים וואס שטייט אין תהילים ווייזט אויף אותיות הדיבור וואס פון זיי ווערן נתהווה די מלאכים שביצירה און דער שם אלוקים וואס שטייט אין דריטן פסוק ויבואו בני האלוקים להתייצב ווייזט אויף אותיות המעשה וואס פון זיי ווערן נתהווה די מלאכים שבעשיה. דער רבי זאגט אז פון דעם וואס דער טאטע האט צוגעלייגט קומט אויס אז ער וויל נישט נאר זאגן אז ס'דא דריי סארטן מלאכים, דערפאר ברענגט ער די דריי פסוקים, נאר ער וויל אויך זאגן דעם חילוק ווי זיי ווערן באשאפן יעדער איינער פון שם אלוקים. די מלאכים וואס זענען אין בריאה ווערן באשאפן פון מחשבה, מלאכים פון יצירה האבן צוטון מיט דיבור, מלאכים פון עשיה האבן צוטון מיט עשי'. עולם העשיה האט צו טאן מיט עשיה. פרעגט דער רבי, יעצט קומט דער רבי פרעגן די שאלה, דארף מען פארשטיין וואס איז נוגע אין איגרת התשובה דא צו מרמז זיין אז יעדע בחינה פון מלאכים ווערט נתהווה פון אנדערע אותיות. דער אלטער רבי וויל נאר זאגן אז די מלאכים ווערן אנגערופן אלוקים ווייל זיי ווערן באשאפן פון שם אלוקים, און ער ברענגט דריי פסוקים אויף דעם. וואס איז נוגע וואס דער רבינס טאטע לייגט צו אז ער מרמז פון וואנעט זיי ווערן נתהווה. למאי נפקא מינה יא? נישט דא איז דער פלאץ אויף דעם. און דער רבי איז מסביר וואס די שאלה איז. ווען דער טאטע וואלט געזאגט בלויז אז די דריי פסוקים זענען לנגד הג' בחינות מלאכים, וואס ברענגט ער דריי פסוקים? איז קומט דער רבינ'ס טאטע און זאגט, ווייל ס'דא דריי סארט מלאכים. וואלט מען געקענט מבאר זיין אז דער טעם וואס דער אלטער רבי ברענגט דא די דריי פסוקים איז צו מדגיש זיין אז אלע בחינות פון מלאכים, אפילו די העכסטע בחינה וואס איז אין עולם הבריאה, ווערן נתהווה נאר פון שם אלוקים. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, ער ברענגט דריי פסוקים צו ווייזן אז אפילו די העכסטע מלאכים זענען אויכעט פון דעם. וויבאלד אבער אז דער טאטע איז מוסיף, ער לייגט דאך צו נאך א ענין דא, אז התהוותם הוא מג' בחינות אותיות, און יעדער איינער פון אנדערע סארט אותיות די אין עולם הבריאה איז פון מחשבה, און אין עולם העשייה איז פון אותיות של עשייה, באלד אבער אז דער טאטע איז מוסיף והתהוותם הוא מג' בחינות אותיות וכו' איז דערפון מובן כנזכר לעיל אז ער לערנט אז מיט די דריי פסוקים דער רבינ'ס טאטע לערנט אין אלטן רבינ'ס איגרת התשובה אז מיט די דריי פסוקים וויל דער אלטער רבי מרמז זיין אויך די חילוקי דרגות פון די אותיות פון וועלכע עס ווערן נתהווה די דריי בחינות שבמלאכים מיט דעם וואס דער רבינ'ס טאטע לייגט צו והתהוותם הוא איז דער אלטער רבי וויל דא מרמז זיין ווי די מלאכים ווערן באשאפן די ערשטע סארט מלאכים ווי דער ערשטן פסוק ווי דער רבי האט געזאגט פריער וועט ווייזן אויף עולם הבריאה דאס עולם המחשבה צווייטער פסוק וועט ווייזן אויף עולם הדיבור דער דריטער פסוק וועט ווייזן אויף די אופנים וואס זענען עולם העשייה ווי זיי ווערן באשאפן מיט אותיות פון עשייה יעצט פרעגט דער רבי נאכאמאל די שאלה אבער דער טאטע שרייבט דאך נישט סתם אזוי נאר אז דער אלטער רבי ברענגט די דריי פסוקים צו זאגן אז אלע גרעסטע מלאכים זענען אויכעט ווערן באשאפן פון שם אלוקים, ער לייגט צו, זאגט דער רבי איז תמוה, וואס איז נוגע דא אין איגרת התשובה צו מרמז זיין די פרטי הדרגות פון שורש התהוות המלאכים? דער אלטער רבי קומט נאר זאגן פארוואס די מלאכים ווערן אנגערופן מיט אלוקים, און ער ברענגט דריי פסוקים, למאי נוגע דא צו זאגן פון די פרטים פון זייער שורש התהוות פון וואנעט די מלאכים ווערן געבראכט? דאס איז די שאלה וואס דער רבי פרעגט אויף זיין טאטנ'ס ביאור, דער טאטע לערנט אז דאס האט דער אלטער רבי געמיינט, פרעגט דער רבי ווי קען עס זיין? ב' ווי געזאגט פריער דער רבי האט זיין אייגענע שאלה אויף דעם עצם ענין פון איגרת התשובה דער אלטער רבי וויל דא ארויסברענגען אז זיי ווערן אנגערופן אלוקים און די אידן ווערן אנגערופן אין א סאך העכערע דרגה און אפילו די נשמה ווי זי איז למטה אין גוף איז זי א סאך העכער פון אלע סארטן בריאות פון אלע סארטן ברואים און נאך אפילו פון די העכסטע דרגה פון מלאכים דער רבי פרעגט א מורא'דיגע שאלה לכאורה קומט אויס פארקערט נוסף להנל פאדערט זיך ביאור אין דעם כללות הענין וואס עס רעדט זיך דא אין איגרת התשובה אין פרק ד', דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען, און ווי דערמאנט פריער, אז דער אלטער רבי נוצט דעם לשון אין פרק ד', וואס מיר רעדן דא וועגן דעם, נוצט ער ארויס אז ס'איז א הפרש עצום מאוד צווישן די נשמות און די אלע ברואים, אפילו די העכסטע דרגה פון מלאכים. דער הסבר פארוואס נקראו מלאכים בשם אלוקים קומט בהמשך צו דעם וואס רעדט זיך פריער וועגן דער מעלה פון נשמת האדם. און דער הסבר וואס דער אלטער רבי זאגט נקראו מלאכים בשם אלוקים איז בהמשך צו עפעס צו דעם וואס רעדט זיך פריער וועגן דער מעלה פון נשמת האדם לגבי אלע נבראים, און ער ברענגט אן דארטן אז די מלאכים ווערן אנגערופן בני אלוקים ווייל זיי ווערן באשאפן פון חיצוניות, זיי קומען פון שם אלוקים דערפאר ווערן זיי אנגערופן אלוקים. קומט בהמשך צו דעם וואס רעדט זיך פריער וועגן די מעלה פון נשמת האדם לגבי אלע נבראים, אז די צבא השמים און אפילו מלאכים זענען באשאפן געווארן און זענען חיים וקיימים פון חיצוניות החיות, וואס איז מלובש אין די אותיות שבעשרה מאמרות, דאס די עשרה מאמרות, דאס האט זיי באשאפן, און זיי ווערן באשאפן פון די אלע פון דעם ענין. פון חיצוניות החיות, ווייל ס'איז דאך אותיות, אותיות איז חיצוניות, וואס איז מלובש אין די אותיות שבעשרה מאמרות, מה שאין כן נשמת האדם וויל דער אלטער רבי ארויסברענגען אין פרק ד', נעמט זיך פון פנימיות החיות, נאר דערנאך ווערט זי נמשך און גייט דורך על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם, ס'דא אויכעט א מאמר נעשה אדם, איז דאך דער אדם אויכעט באשאפן געווארן דורך אותיות, איז דער אמת איז אז דער אז דער אז די נשמות נעמען זיך פון פנימיות החיות. פון פנימיות החיות גייען זיי אדורך דעם ענין פון די אותיות פון נעשה אדם, מה שאין כן ביי די אנדערע נבראים און אפילו די העכסטע מלאכים ווערן באשאפן דווקא נאר פון די אותיות פון חיצוניות, ובכדי אז זיי זאלן זיך קענען נתלבש ווערן בגוף עולם הזה התחתון מוז דאס זיין דער ענין פון די מאמר נעשה אדם. דאס איז דער וואס דער אלטער רבי שרייבט פריער, ובהמשך צו דעם זאגט דער אלטער רבי, ולכן נקראו המלאכים בשם אלוקים כולו, אז דורכן ענין הנל, אז מלאכים נעמען זיך פון חיצוניות החיות, און נשמת האדם נעמט זיך פון פנימיות החיות, זיי נעמען זיך פון די עשרה מאמרות, וואס זענען באשאפן געווארן פון די חיצוניות, און פון דעם זענען זיי חיים וקיימים, מה שאין כן דער איד איז נישט, נאכדעם זאגט דער אלטער רבי, אז אז מלאכים נעמען זיך פון חיצוניות החיות און נשמת האדם נעמט זיך פון פנימיות החיות, וועט אויך ווערן פארשטאנדיג דער טעם וואס מלאכים ווערן אנגערופן בשם אלוקים, דאס וואס דער אלטער רבי זאגט, מה שאין כן נשמת האדם איז אינגאנצן אנדערש, חלק שם הוויה ברוך הוא, ווי ער ברענגט דערויף פריער דעם פסוק, ער ברענגט דעם פסוק וואס ווערט געשריבן אין פרשת האזינו, פרשה וואס מיר לערנען היינטיגע וואך, כי חלק השם עמו, א איד איז א חלק פונעם אייבערשטן כביכול, ווייל שם אלוקים הוא בחינת חיצוניות, און שם הוויה מורה על פנימיות החיות, דאס האט ער געזאגט אין אגרת התשובה אין דעם פרק, וואס שטייט דארטן? שטייט דארטן אז די מלאכים, דערפאר ווערן מלאכים אנגערופן בשם אלוקים, ווייל זיי קומען, זייער חיות איז פון חיצוניות, מה שאין כן א איד איז חלק הוויה עמו, אלוקים איז חיצוני, איז דער ענין פון חיות חיצוני, שם הוויה ווייזט אויף פנימיות החיות, איז א איד קומט פון פנימיות החיות. דאס וואס דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען אין פרק ד', דאס וואס דער רבי געזאגט ביז יעצט, יעצט פרעגט דער רבי זיין מורא'דיגע שאלה, דארף מען פארשטיין, וויבאלד אז פון אלע נבראים וואס נעמען זיך פון חיצוניות החיות, ווערן בלויז מלאכים אנגערופן בשם אלוקים, נישט דא קיינער וואס ווערט אנגערופן, שמים ווערט נישט אנגערופן אלוקים, נאר מלאכים ווערן אנגערופן אלוקים, אלע דריי סוגים מלאכים, חיות און אופנים און שרפים ווערן אלע אנגערופן אלוקים, איז דערפון א הוכחה אז זייער אנגערופן ווערן בשם אלוקים איז מצד א מעלה מיוחדת וואס איז דא אין מלאכים לגבי אנדערע נבראים, דערפאר ווערן זיי אנגערופן אלוקים, אפילו לגבי צבא השמים זענען מלאכים אויך העכער, וואס זיי הייסן נישט בשם אלוקים, צבא השמים ווערט נישט אנגערופן בשם אלוקים, איך רוף עס שמים, איך רוף עס נישט אלוקים. און זייער מעלה באשטייט אין דעם, ווי וואס איז די מעלה פון די מלאכים לגבי צבא השמים, וואס דער חיות אלוקי פון שם אלוקים, וואס איז זיי מחיה ומהווה, שטייט אין זיי בגילוי, דאס איז דער אויפטו וואס איז דא אין די מלאכים לגבי די אנדערע, ביז אויף אזא סארט אופן אז די חיות וואס זיי מהווה איז טאקע א חיות חיצוני אבער ס'שטייט ביי זיי בגלוי ווי זעט מען אז ס'שטייט ביי זיי בגלוי ביז אז זיי ווערן אנגערופן בגילוי ווי רופט מען זיי בשם אלוקים האבן מיר פארשטאנדיג בפועל דא איז אז דער חילוק די אלע נבראים ווערן נישט אנגערופן אלוקים נאר זיי ווערן אנגערופן אלוקים ווייל די חיות ביי זיי איז בגילוי און מ'קען זיי אנרופן מיט נאמען פון דעם אייבערשטן מ'רופט זיי אן אלוקים יעצט קומט דער רבי צו זיין שאלה וואס דער רבי וועט פרעגן אז לכאורה איז דאס אינגאנצן איז נישט מובן דא אין אגרת התשובה רעדט זיך דאך וועגן דער בחינת חיות וואס איז מהווה ומחיה די מלאכים וועגן דעם רעדט דער אלטער רבי אז זייער חיות איז נאר פון בחינת חיצוניות ווי אויך דער חיות פון אלע צבא השמים אלע זענען די זעלבע זאך קומען פון חיצוניות פארוואס איז דא נוגע דער ענין אז נקראו המלאכים בשם אלוקים וואס ווייזט אויף דעם אופן פון זייער חיות און וואס זיי טיילן זיך אויס פון אלע צבא השמים אז די חיות שטייט אין זיי בגילוי אויף וואס דארף דער אלטער רבי אונז דא דערציילן למאי נפקא מינה אז דער אלטער רבי זאגט דאך אז אלע ווערן באשאפן פון חיצוניות פון שם אלוקים מה שאין כן נשמות ישראל און אידן ווערן באשאפן פון פנימיות החיות ביי זיי שטייט דער ענין פון אלוקי אלוקים זיי ווערן אנגערופן אלוקים און א איד ווערט אנגערופן חלק הוויה און וואס איז דאס נוגע דא די שאלה ווערט נאך שטארקער, די שאלה איז נאך שטארקער, בנוגע נשמת האדם וואס ווערט נמשך פון פנימיות החיות פון שם הוויה, אז ער האט דאך געזאגט אז נאר א נשמה ווערט נמשך פון שם הוויה, געפינט מען נישט אז זי זאל ווערן אנגערופן בשם הוויה, שטייט נישט אין קיין ארט אז א איד א נשמה ווערט אנגערופן בשם הוויה, מה שאין כן מלאכים רופט מען זיי מיטן נאמען אלוקים. דער רבי לייגט אין הערה ניין זייער געשמאק, ואדרבה, ממה שאמרו חזל אין בבא בתרא, עתידין צדיקים שנקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא, און דער רשבם און אזוי אויך דער רבינו גרשון, זאגן דארטן, א לשון פונעם רשבם, און פון דעם רבי'ן, שיהא שמם הוויה, דער נאמען פון אידן ווען משיח וועט קומען, לעתיד לבוא וועט זיין השם. מוכח, זעה איך דאך פון די גמרא, שזהו חידוש, שיהיה רק לעתיד, אבער היינט ווערן זיי נישט אנגערופן הוויה. און דער רבי דער רבי לייגט צו להעיר, וואס דער מהרשא זאגט אין חידושי אגדות מהרשא, אין דעם אין בבא בתרא דף עיין ה, אז אויך וועט יעמאלט ווען משיח וועט קומען, שם של הקדוש ברוך הוא יהיה בהם רק שם לוואי, ס'וועט זיין א צוגעגעבענער נאמען, אבער זייער נאמען וועט נישט זיין אזוי, מה שאין כן די מלאכים ווערן היינט צו טאג ווי רופט מען זיי אן? מען רופט זיי אן אלוקים. געפינט מען נישט אז א נשמה אז א איד זאל ווערן אנגערופן בשם הוויה, וואס איז מוכרח אויך דא גופא פון דעם וואס ביים סיום הענין, אבל נשמת האדם, זאגט ער נישט אז נקראת בשם הוויה. דארט זאגט ער ולכן נקראים המלאכים בשם אלוקים ווייל זיי קומען פון אלוקים, בשעת ער ברענגט אראפ חלק הוויה עמו, אז א איד קומט פון שם הוויה, שרייבט ער נישט ונקראים בשם הוויה, ווייל זיי ווערן טאקע נישט אנגערופן בשם הוויה, ווי ער זאגט פריער בנוגע מלאכים, ולכן נקראו מלאכים בשם אלוקים. נאר וואס דער אלטער רבי מוסיף, אז די חלק שם הוויה ברוך הוא, ס'איז א חלק פון שם הוויה, און דער טעם דערויף איז זייער פשוט, ווייל אין נשמת האדם איז דער חיות פון שם הוויה נישט בגילוי, ביי א מלאך איז דער חיות פון שם אלוקים בגילוי ביי א איד ביי די נשמה ווי זי קומט אראפ אין גוף מען זעט גוף מען זעט נישט קיין אלוקות דערפאר ווייל די שם הוויה איז נישט בגילוי ער קומט טאקע פון שם הוויה אסאך א העכערע דרגה אבער עס איז נישט בגילוי ממילא און נאך מער קומט אויס זאגט רבי דאך מיר דאך מורא'דיג שווער לכאורה ווי דער רבי גייט ממשיך זיין און נאך מער פון דעם וואס נשמת האדם ווערט נישט אנגערופן אפילו בשם אלוקים מצד דעם וואס אחר כך ירדה על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם איז דאס מורא'דיג אז א נשמה קען מען אפילו נישט אנרופן בשם אלוקים מען רופט אים מען זאגט אז חלק הוויה עמו מורא'דיגע דרגה אבער איך קען אים נישט אנרופן נישט בשם הוויה און אפילו נישט בשם אלוקים און די מלאכים ווערן יא אנגערופן בשם אלוקים פארוואס קען מען אים נישט אנרופן בשם הוויה ווייל דער אלטער רבי זאגט קלאר אחר כך ירדה דורך די אותיות שבמאמר נעשה אדם ס'דא אין אים די חיות פון שם הוויה אבער קענסט אים נישט רופן מיט דעם נאמען איז מוכרח אז אפילו די בחינה אפילו די בחינה פון אלוקים שטייט אויך נישט בגילוי אין נשמת האדם. יעצט קומט דער רבי צו זיין שאלה וואס ער פרעגט אויפן אלטן רבי'ן, פאדערט זיך ביאור, ווי איז דא מתאים ברענגען א ענין וואס ווייזט אויף דער מעלה פון מלאכים אויף נשמת האדם? דו ווילסט דאך ארויסברענגען אז א איד איז העכער פון אלע אנדערע ברואים. ברענגסט אראפ אז מלאכים זענען געווען, דערפאר ברענגסט אראפ אז עס איז נקרא בשם אלוקים, לכאורה קומט דאך אויס אז דו מאכסט אינגאנצן פארקערט, בשעת אז דא רעדט זיך גאר וועגן די מעלה פון נשמת האדם אויף צבא השמים און אפילו אויף מלאכים, און וואס ברענגט ער דא ארויס? די מעלה פון מלאכים אויף נשמת האדם, דער גאנצער ענין אין פרק ד' איז ארויסברענגען די מעלה פון א אידן, און דא ברענגסטו ארויס גאר די מעלה פונקט פארקערט, אז א מלאך ווערט אנגערופן בשם אלוקים ווייל די חיות ביי אים איז בגילוי, און ביי א אידן קען מען אים נישט אנרופן נישט הוויה און אפילו נישט אלוקים, איז דאך ער זיך סותר אליין אין דאס וואס ער וויל דערפון דער רבי וועט מחדש זיין געוואלדיג לויט די דריי פסוקים וואס דער אלטער רבי ברענגט און לויט די הערה פון זיין טאטן וואס ער זאגט אז דער אלטער רבי וויל דאס זאגן אויך אז נישט נאר אז ס'איז דא דריי סארטן מלאכים און די נשמה זענען העכער אפילו פון די העכסטע מלאכים נאר ער וויל דאס זאגן אויך פון וואנעט זיי ווערן באשאפן און פארוואס זיי ווערן אנגערופן אלוקים לויט דעם וועט ווערן אלץ פארענטפערט פשוט געשמאק יא ויש לומר אות גימל ויש לומר דעם ביאור אין דעם דאס וואס דער אלטער רבי ברענגט דא דעם פסוק כי חלק הוויה עמו וגומר איז כוונתו צו מסביר זיין אז נישט נאר דער שורש הנשמה איז פון שם הוויה נאר אויך נשמת האדם ווי זי געפינט זיך דא למטה אין גוף וואס דווקא דאן הייסט זי נשמת האדם אז נישט איז נאך נישט נישט אז נישט איז א נשמה למעלה פאר זי קומט אראפ אבער נאך וואס קומט אראפ נשמת האדם איז ווען ס'קומט אראפ אין גוף דער אלטער רבי קומט דא מסביר זיין אז חלק הוויה עמו נישט נאר דער שורש פון די נשמה נאר ווען די נשמה איז אין גוף איז זי חלק שם הוויה ברוך הוא דער רבי לייגט צו אין הערה צען, וההוכחה על זה, וואס איז די הוכחה, דער אלטער רבי וויל דא מדגיש זיין, אפילו ווען די נשמה איז אין גוף, יעמאלט ווערט עס אנגערופן נשמת האדם, יעמאלט איז זי חלק שם הוויה ברוך הוא, פון דעם פסוק אליין, אין דעם פסוק וואס ס'שטייט אין האזינו כי חלק השם עמו, איז דער הסבר זייער פשוט, דער פסוק קומט בהמשך וואס ס'שטייט פארדעם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, דאס שטייט אין האזינו, וואס זאגט רשי, שהיה חלקו כבוש ביניהם, בין העמים. און די אידן זענען חלק הווי' עמו, אויף וועגן וועם מען רעדט ווען מען רעדט וועגן די נשמה ווי זי איז למעלה, זאגט דער רבי ניין, ווארום ביי נשמות כמו שהם למעלה, אין זה שייך, ס'איז נישטא דארט בכלל דער גאנצער ענין, דווקא דא איז יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, און יעמאלט די אידן זענען אנדערש כי חלק הווי' עמו, נשמה בגוף. ווי ער איז ממשיך ווייטער דער אלטער רבי איז ממשיך ווייטער אין עמוד צדי"ק אין איגרת התשובה אז אין נשמת האדם דא למטה זענען דא די פיר אותיות פון שם הווי' אין די אין די נשמה ווי זי איז דא למטה אין דעם גוף איז דא די אותיות פון שם הווי' וואס דאס איז נוגע צום ביאור אויף ענין התשובה ווי דער אלטער רבי רעדט דארטן וועגן וואס פוגם מען קען פוגם זיין אין די אותיות פון שם הוויה, ווי מען זאגט אין קריאת שמע שעל המיטה און פגמתי באות י' באות ה' באות ו' באות ה', וואס א עבירה וואס איז פוגם אין אנדערע אותיות פון שם הוויה, וואס נשמת האדם דא למטה איז חלק פון שם הוויה, גיט צו פארשטיין דעם גודל הפגם פון א חטא. די נשמה למטה ער איז א חלק הוויה, און ער האט אין זיך די פיר אותיות פון שם הוויה, און אז מ'טוט א עבירה, ווי גרויס דער, ווי גרויס דער חטא איז. און אז דורך יעדע חטא איז מען גורם אז די השפעה פון ה' תתאה פון שם הוויה זאל אראפנידערן אין גלות. ס'איז דא צוויי יו"ד קיי וא"ו קיי, דער צווייטער ה' פון שם הוויה ווייזט אויף ה' תתאה, די נידעריגע דרגה פון דעם, פון דעם שם הוויה, און ס'ברענגט אראפ דורך א עבירה, ווערט עס אראפגענידערט זייער נידעריג. און מען איז אויך פוגם אין אלע אותיות, נישט נאר אין דעם ה' תתאה, אויך אין די ערשטע דריי אותיות איז מען אויכעט איז מען אויכעט פוגם, דער אלטער רבי זאגט ווייטער אין פרק ז' בנוגע צו סתם עבירות וואס זענען פוגם אין אלע אותיות פון שם הווי', דער אלטער רבי זאגט דעם לשון אזוי, כדלקמן סוף פרק ז', בנוגע לכמה עוונות, ויש לומר, שעל דרך זה הוא בכללות בכל חטא יעדע חטא נעמט ארום אלע אלע אותיות פון שם הוויה מכיוון שכל מעשה יש לו בכללות כל כוחות הנפש אז מ'טוט א עבירה נישט קיין חילוק וועלכע עבירה דאס איז ס'איז אלע כוחות הנפש אויב ס'איז אלע כוחות הנפש איז מען פוגם אין אלע פיר אותיות פון שם הוויה וואס איז דא אין דעם אין דעם אידן ולהעיר ממה שכתוב באיגרת התשובה סוף פרק ו' שם תשוב ה' תתאה מבחינת גלות

ואף על פי אז נשמת האדם איז נאר נמשכה תחילה מבחינת פנימיות החיות שם הוויה כנ"ל, אבער אחר כך בכדי זי זאל קענען זיך אנטון אין גוף ירדה על ידי בחינת האותיות וואס זי ווערט אנגערופן נעשה אדם, וואס דאס איז אויכעט שם אלוקים, אותיות איז דאך שם אלוקים, איז לכאורה דאך די זעלבע זאך פון די צבא השמים און די מלאכים און אלעס די זעלבע זאך פון עשרה מאמרות, פון דעסוועגן זאגט דער רבי ניין ס'איז אינגאנצן אנדערש, און אפילו, נישט אפילו, נאר ווען די נשמה איז אין גוף, דארטן ווערט עס אנגערופן כי חלק הוויה עמו, פון דעסוועגן איז נשמת האדם אלעמאל פארבונדן מיט פנימיות החיות, ביז זי איז א חלק פון שם הוויה, אויך זייענדיג בהתלבשות בגוף. ס'מוז גיין דורך די אותיות פון פון עשרה מאמרות, ווייל אניט, האט דער רבי גענוצט דעם לשון, אניט וועט עס נישט קענען אראפקומען דא למטה, דער לשון איז על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם בכדי זי זאל קענען נתלבש ווערן בגוף גשמי אין עולם הזה התחתון, אבער וואס לייכט אין איר? לייכט אין איר שם הוויה אלעמאל, און דאס איז דער יתרון ועילוי פון נשמת האדם אויף אלע נבראים, הגם אז אויך דער שורש פון אלע נבראים איז פון שם הוויה, אלץ קומט פון שם הוויה, שם אלוקים איז מכסה אויף שם הוויה, ס'איז דאס דער ענין פון בגימטריא הטבע, דער ענין פון צמצום, דער ענין פון גבורה, ווי ער איז מבאר בארוכה אין צווייטן חלק פון תניא אין שער היחוד ואמונה אז די פירוש פון שם הוויה איז וואס דער לשון פון שם הוויה פארוואס דער נאמען פונעם אייבערשטן איז געווארן הוויה שמהווה את הכל מאין ליש אלץ קומט פון שם הוויה און דער שם אלוקים וואס איז שם אלוקים וואס טוט דא איז בלויז מצמצם דעם חיות פון שם הוויה און מסתיר אויף איר מ'האט גענוצט פאר צוויי וואכן דעם זעלבן משל אז די זון מוז האבן א מכסה וואס דאס ווערט אנגערופן שם אלוקים, דוד המלך זאגט שמש ומגן השם אלוקים, אזוי ווי די שמש האט א מגן, ווייל אז די שמש זאל נישט האבן קיין מגן בלייבט נישט קיין וועלט אין א אין די קלענסטע צייט וואס מען קען וואס מען קען מעסטן איז אויס וועלט פארברענט אינגאנצן ווי ווי הייס די זון איז, מוז זיין דער דער דער צודעקונג פון די זון, אזוי איז אויכעט שמש ומגן אזוי איז השם אלוקים, השם אלוקים איז מסתיר אויף דעם שם הוויה. איז לכאורה דאך אלע די זעלבע זאך, וועט דער רבי ענטפערן, איז אבער די נשמה פון א אידן אויסגעטיילט, אויסגעטיילט, דערמיט, מיט וואס איז דאס אויסגעטיילט? וואס אויך נאך איר ירידה, אפילו על ידי בחינת האותיות פון שם אלוקים, כדי להתלבש בגוף עולם הזה התחתון ווי געזאגט פריער, איז זי נאך אלץ פארבונדן מיט שם הוויה. די אלע יצורים זענען אלע פארבונדן מיט שם אלוקים, א איד אפילו עס קומט אראפ פון די אותיות פון שם אלוקים פון נעשה אדם, איז ער אבער אלעמאל פארבונדן מיט שם הווי', דער רבי וועט מאכן זיין קלאר ווי אזוי דאס איז, אות ד'. אין וואס זאגט זיך ארויס אט דער יתרון פון נשמת האדם? אין איר פארבונדנקייט מיט שם הוויה לגבי אנדערע נבראים, אין וואס גיבט, אין וואס זאגט זיך עס ארויס, דער יתרון פון נשמת האדם, אז איז פארבונדן מיט שם הוויה לגבי די אנדערע, לכאורה איז דאך עס די זעלבע זאך, לכאורה וואלט מען דאס געקענט מבאר זיין, לויט דעם וואס שטייט אין תניא, שטייט אין תניא, אין פרק פרק פרק ו' אז דער צמצום והסתר אז דער צמצום והסתר נאר דאס איז אין אין שער היחוד ואמונה פרק ו' אז דער צמצום והסתר פון שם אלוקים וואס ער איז בגימטריא הטבע וואס שטייט אין פרדס באשטייט אין דעם וואס ער איז מסתיר אויפן אור פון שם הוויה שלמעלה מהטבע עס איז נראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. דער רבי זוכט א ענטפער, וואס איז די מעלה אין א אידן וואס מיר זאגן אז ביי אים איז אלעמאל איז ער פארבונדן מיט שם הוויה, אפילו ער קומט דורך די אותיות פון נעשה אדם בצלמינו, מה שאין כן אלע אנדערע זאכן ווערן באשאפן פון חיצוניות און זיי בלייבן מיט דעם ענין פון חיצוניות, דערפאר ווערט עס אנגערופן שם אלוקים. זאגט דער זאגט דער אלטער רבי דארטן אז דער צמצום והסתר קומט פון שם אלוקים אין וואס באשטייט דאס אז ער פארדעקט אויף שם הוויה שם הוויה ווייזט למעלה מן הטבע וואס מאכט אלוקים אז מען קוקט זעט מען א טיש מען זעט א וואנט מען זעט אלע זאכן וואס מען זעט מען זעט גשמיות דאס וואס דער שם אלוקים טוט אויף ועל פי זה לויט דעם יסוד וואלט מען קענט זאגן אז דער יתרון אינעם פארבונד פון נשמת האדם ווי זי איז דא למטה מיט שם הוויה באשטייט אין דעם וואס ביי אידן זעט מען בגילוי ווי די הנהגה מיט זיי און נישט נאר מיט כלל ישראל נאר אויך מיט יעדער אידן בפרט איז למעלה מהטבע ממילא זע איך אז ס'איז דא א חילוק פון א אידן ביז די גאנצע וועלט די גאנצע וועלט ווערט געפירט דורך דעם שם אלוקים וואס איז בגימטריא הטבע און איז מסתיר אויף אור אלוקים אידן זענען למעלה מן הטבע. דאס וואס דער רבי וויל פארענטפערן, דעם חילוק פון א אידן נשמה ביז די אלע אנדערע זאכן, אבער דער רבי נעמט עס נישט אן, אבער לפי זה וועט אויסקומען זייער אינטערעסאנט, אז דאס וואס עס טיילט אויס נשמת האדם פון שאר הנבראים איז נישט קיין הפרש עצום מאוד, מ'האט דערמאנט אין אנהייב שיחה אז דער אלטער רבי זאגט אז עס איז דא א הפרש עצום מאוד צווישן א נשמה מיט אפילו די העכסטע דרגה פון מלאכים, זאגט דער רבי לויט ווי מ'האט ערשט גערעדט, איז דאס נישט קיין הפרש עצום מאוד וואס איז דא דער הפרש אז שם אלוקים איז עס פארבונדן מיט שם הוויה אבער למעשה בפועל איז ער אויכעט פון אותיות אויכעט פון חיצוניות אויכעט פון שם אלוקים איז דאך נישט קיין הפרש עצום מוז איך טרעפן עפעס א אנדער תירוץ זוכן וואו זע איך ארויס די מעלה פון א אידן לגבי מלאכים און די אלע צבא השמים און די אלע אנדערע זאכן אבער לפי זה וועט אויסקומען אז דאס וואס עס טיילט אויס נשמת האדם פון שאר הנבראים דער אלטער רבי זאגט דעם לשון אז ס'דארף זיין הפרש עצום מאוד דאס איז נישט קיין הפרש עצום מאוד קען איך נישט ניצן דעם ענטפער דער רבי האט אנגעגעבן דעם ענטפער לכאורה וואס מען קען זאגן אבער מען קען עס טאקע נישט זאגן דער אלטער רבי ניצט דעם לשון הפרש עצום מאוד וואס איז הפרש עצום מאוד עצום באיכות און מאוד איז בכמות מוז איך טרעפן א שינוי דא נישט דא נישטא דא לויט דעם ענטפער וואס דער רבי האט ערשט געגעבן איז עס נישט באיכות און נישט בכמות נאר בדוגמת א חילוק צווישן העכערע און נידעריגע נבראים גופא, ווי לדוגמא צווישן צבא השמים און צבא הארץ. ס'איז דא א חילוק, יא, ס'דא א חילוק. א איד איז, א איד איז אלעמאל די הנהגה מיט א אידן איז למעלה מן הטבע, ס'אלץ פיין און וואויל, אבער וואו, פון וואו, פון וואו איז ער? פון שם אלוקים, איז דאך נישט קיין גרויסער שינוי. דער חילוק וועט זיין איז אביסעלע אנדערש ווי צבא השמים, וואסערע סארט אופן? אזוי ווי צבא השמים איז העכער פון צבא הארץ, איז די נשמה העכער פון צבא השמים, אבער נישט מער, און דאס קען מען נישט זאגן, דער אלטער רבי זאגט דאך דעם לשון, הפרש עצום מאוד. דער רבי וועט מבאר זיין וואו זעט מען דעם חילוק פון צבא השמים ביז צבא הארץ, לויט דעם וועט מען זאגן, אזוי ווי צבא השמים איז העכער פון צבא הארץ, אזוי איז די נשמה אביסל העכער פון צבא השמים, אבער נישט מער, זאג דער רבי דאס קען מען נישט זאגן כשם ווי די מעלה פון צבא השמים אויף צבא הארץ איז אין דעם און אין צבא השמים זעט מען אלוקות מער בגילוי ווי צבא הארץ ביז אז דורך שאו מרום עיניכם דערזעט מען וראו דעם מי ברא אלה א פסוק אין ישעיה ישעיה הנביא לערנט אונז ווי זען אז דער אייבערשטער שאו מרום עיניכם ווי איז אברהם אבינו געקומען צו גלייבן אין אייבערשטן איינע פון די זאכן אַז זען די זון גייט אַרויף, די זון קומט אַראָפּ, ס'איז דער שמיים הענגט פון אויבן, שטייט קלאר א פסוק שאו מרום עיניכם קוקט ארויף אויבן וואס וועט זיין וועט איר זען מי ברא אלה איז אין צבא השמים איז דא מער דער ענין פון זען אלוקות ווי אין צבא הארץ על דרך זה דער צבא הארץ איז עס רירט זיך נישט איז מיין הסבר עס איז א דומם מה שאין כן למעלה די כוכבים קומען די לבנה קומט עס ווערט טונקל עס ווערט עס ווערט ליכטיג די זון גייט ארויף און גייט אראפ עס איז לענגערע טעג קירצערע טעג מען קען זען מער דעם ענין פון אלוקות על דרך זה איז לפי ביאור הנל, דער רבי קומט צוריק, לויט ווי איך האב מסביר געווען, אז דער חילוק קען זיין נאר אז וואס, אז אידן פירן, אז דער פירן מיט א איד איז למעלה מדרך הטבע, נישט דאס מיינט הפרש עצום מאוד, על דרך זה לפי ביאור הנל, די מעלה פון נשמת האדם אויף צבא השמים, צבא הארץ ווייזט נישט אזוי שטארק אויף אלוקות, צבא השמים ווייזט אויף אלוקות, צבא, און אידן ווייזן נאך מער אויף אלוקות, אבער דאס איז דאס נישט, נישט קיין עצום מאוד. וואו זעט מען אז די אידן ווייזן מער ווי צבא השמים? על דרך זה איז לפי ביאור הנל די מעלה פון נשמת אדם אויך אויף צבא השמים, וואס בשעת מען זעט ווי אידן זענען א כבשה אחת בין שבעים זאבים והיא משתמרת, ברענגט אראפ אין תנחומא און אין אסתר רבה, ועל דרך זה בנוגע צו יעדער אידן בפרט, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוואַנציק, כידוע ווי דער רבי רשב זאגט אין המשך פון עיין ב', שהשגחה פרטית על בני ישראל היא משם הוויה, ממילא עס קומט כבשה אחת בין שבעים זאבים והיא משתמרת, דערזעט מען גילוי אלוקות אין א מער אפענעם און בולט'דיגן אופן ווי דורך דעם וראו אין צבא השמים, אפילו להבדיל א גוי העט קוקן זעט ער אז א איד ווערט געפירט אין א אנדערע סארט אופן ווי אלעמען. כבשה בין שבעים זאבים האט זי סורווייווט און זי האלט אזויפיל יארן. זעט מען אז ס'דא אן אייבישטער ס'ווייזט מער ווי צבא השמים אויפן אייבערשטן, זיי זעען עס פראקטיש דא למטה. מילא, מילא קען מען אז איז במילא קומט דאך אויס אז נישט קיין חילוק ווי דער ווי דער אלטער רבינ'ס לשון עצום מאוד. ונוסף לזה ועיקר, דער ביאור הנל וואס דער רבי האט געוואלט געבן, אז ווייסט זיי זענען טאקע פון עשרה מאמרות, און ס'איז שם אלוקים, נאר וואס נאר זיי זענען ווערן געפירט למעלה מדרך הטבע, און דער לשון איז געווען אויכעט אין סוף אות ג' אז אז ס'איז נאך אלץ פארבונדן מיט שם הווי' אפילו למטה, אבער ס'מוז דורכגיין דעם ענין פון אותיות שם אלוקים, דער לשון פון אלטן רעבן, ס'מוז דורכגיין על ידי בחינת אותיות שם אלוקים כדי להתלבש בגוף עולם הזה התחתון, אבער פונדעסטוועגן איז זי נאך אלץ פארבונדן מיט שם הווי'. זאגט דער רבי נוסף לזה וואס דער ביאור הנ"ל ברענגט ארויס נאר ווי נשמת האדם ווייזט אויף שם הוויה שלמעלה מהטבע אבער נישט ווי זי גופא איז חלק שם הוויה ברוך הוא ווערט די שאלה נאך מער אז איך קען נישט ניצן דעם ענטפער און זאגן אז דאס האט דער אלטער רבי געמיינט אז דער עצ הפרש עצום מאוד צווישן נשמות און אלע סארטן צבא השמים אפילו די מלאכים וואס ווייזט עס ארויס עס ווייזט אז די נשמה ווייזט אויף שם הוויה שלמעלה מהטבע, יא, שבעים זאבים, כבשה בין שבעים זאבים, עס ווערט נתגלה אין זיך שם הוויה, אבער נישט ווי זי גופא איז א חלק שם הוויה ברוך הוא, דאס ווייזט עס נישט ארויס, ממילא קען איך עס נישט ניצן, און דערפאר קען מען עס נישט זאגן, דערפאר איז דער אלטער רבי מוסיף, ולכן נקרא מלאכים בשם אלוקים. און דער אלטער רבי וועט מחדש זיין אז דווקא דורך דעם וועט מען זען די מעלה פון א נשמה אויף די מלאכים. דערפאר איז דער אלטער רבי מוסיף און לכן נקרא מלאכים בשם אלוקים, און ברענגט אויף דעם דריי פסוקים בכדי צו קלאר מאכן אז דער חילוק צווישן נשמת האדם און אלע נבראים כולל אויך צבא השמים און אפילו מלאכים איז א חילוק עיקרי בעצם מהותם ווי דער לשון איז הפרש עצום מאוד און דארט איז דער אלטער רבי א חילוק איצרי עיקרי בעצם מהותם וואו זעט מען דאס דער רבי וועט דאס מסביר זיין אות ה' דער טעם פארוואס מלאכים ווערן אנגערופן בשם אלוקים איז כנזכר לעיל סעיף ב' ווייל דער חיות אלוקי שטייט אין זיי בגלוי וואס מיינט חיות אלוקי שטייט אין זיי בגלוי וואס איז דאס וואסער סארט אופן וועט עס דער רבי מסביר זיין דאס הייסט נישט נאר ווערט דורך זיי נתגלה אז ס'איז דא אן אור אלוקי המהווה ומחיה אותם, אז מען ווייסט אז ס'דא מלאכים, ווייסט מען אז ס'איז דא אור אלוקי וואס איז זיי מהווה, בדוגמא ווי די ראי' פון וראו מי ברא אלה, אזוי ווי דו זעסט עס אויף שמים, ווייסט מען עס אויף מלאכים, וראו מי ברא אלה ביי צבא השמים, אזוי איז ביי מלאכים, נאר אז אין זייער מציאות גופא איז נאך מער ווי צבא השמים, אז אין זייער מציאות גופא, אין דעם וואס זייער מציאות איז כשמם, וואס איז זייער מציאות, וואס איז זייער נאמען, מלאכים, וואס מיינט מלאכים? אז זיי שטייען שטענדיג מיט א ביטול און זענען גרייט צו מקיים זיין דעם אויבערשטנ'ס שליחות. אפילו ווען זיי נישט אין שליחות ווערן זיי אויך אנגערופן מלאכים. ווערט דערהערט אלוקות בגילוי? דערפאר ווערן זיי אנגערופן מלאכים. ווי געזאגט פריער דער רבי איז מסביר וואס הייסט אז דער חיות אלוקי שטייט אין זיי בגלוי, דערפאר ווערן זיי אנגערופן מלאכים. פון דעם איז פארשטאנדיג אז אין דעם ענין פון גילוי און העלם זענען מלאכים העכער פון נשמת האדם ווי זי איז דא למטה. די נשמה איז דא אינעם גוף, דער מענטש לעבט, דו קוקסט זעסטו פלייש, וואס דו קוקסט זעסטו גשמיות, זעסט נישט קיין אלוקות, זעסט נישט ווי אלוקות איז מחיה דעם דאך, מחיה דעם פלאר, מחיה דעם טיש, זעסט גארנישט, ס'בעסט, מה שאין כן ביי מלאכים זעט מען יא. געוואלדיגע חילוק, מורא'דיג וואס מ'זעט דא. פון דעם איז פארשטאנדיג אז אין דעם ענין פון גילוי און העלם, לגבי גילוי און העלם, זענען מלאכים העכער פון נשמת אדם, ביי זיי זענען בגילוי און מיר זענען נישט. זענען העכער פון נשמת האדם ווי זי ווערט למטה, כנזכר לעיל, אז נשמת האדם ווערט נישט אנגערופן נישט נאר שם, נישט נאר הוויה ווערן מיר נישט אנגערופן, נאר אפילו נישט בשמו של הקדוש ברוך הוא, אפילו נישט בשם אלוקים רופט מען אונז נישט אן, ווייל מיר זענען נישט בגילוי. כמובן אויך פון דעם וואס ביי נשמת האדם דא למטה, וואס זעט מען אויך אז ס'איז נישט דא דער ענין פון גילוי דא למטה, וואס קען זיין ביי א אידן, ס'איז שייך אז ער זאל טון לפעמים נגד רצון הקדוש ברוך הוא, נישט ווי ביי מלאכים וואס זענען שטענדיג אין א מצב פון גרייטקייט צו מקיים זיין שליחותו של הקדוש ברוך הוא, איז דא ביי זיי דער ענין פון גילוי לגבי אונז, דא ביי זיי די גילוי לגבי זיי אליין, אז דער גילוי איז דארט אז זיי קענען נישט טון, ס'איז נישטא ביי זיי קיין עבירות, מה שאין כן ווען ס'קומט צו א אידן, קען זיין אויף א אופן אז ס'איז בהעלם, דער שם הוויה איז בהעלם, ביז אז זי קען אפילו ברענגען ער זאל טון א עבירה, א חטא נגד רצון השם. דערפון איז מובן אז דאס וואס אלע נבראים אפילו מלאכים זענען שייך צו שם אלוקים, און נשמת האדם איז שייך איז שייך צו שם הוויה, איז נישט מצד דעם ענין פון העלם און גילוי, נישט דא איז די מעלה פון א אידן, ווייל די מעלה, די מעלה מ'זעט ארויס דא די מעלה פון די מלאכים לגבי דעם אידן אין דעם אופן, אין גילוי און העלם זענען די מלאכים טאקע העכער, אבער נישט דאס וויל דער אלטער רבי דא זאגן. דערפון איז מובן אז דאס וואס אלע נבראים אפילו מלאכים זענען שייך צו שם אלוקים, און נשמת האדם צו שם הוויה, איז נישט מצד דעם ענין פון העלם וגילוי, דאס איז נישט דער אויפטו, נאר מצד דעם וואס זייער חיות איז אן אנדערער. מען רעדט דא וועגן אנדערע זאך אינגאנצן, נישט וועגן העלם און גילוי. מען רעדט וועגן דעם עצם החיות וואס מלאכים און צבא השמים האבן, און וואס א נשמה האט, ווי דער רבי גייט מסביר זיין. נאר מצד דעם וואס זייער חיות איז אן אנדערער אינגאנצן. די חיות פון אלע נבראים, אויך פון מלאכים, איז פון שם אלוקים. פון זיי קומט זייער חיות דירעקט פון שם אלוקים דער רבי זאגט אין הערה 23 וגם חיות זה גופא אי ביי די מלאכים און ביי די אלע צבא השמים הוא כמו בכל הנבראים וואס איז דאס וואס איז בכל הנבראים שאין מהותם הוא הכוח האלוקי עצמו רק שנבראו מהכוח האלוקי זיי זענען באשאפן געווארן פון כח אלוקי, וואס איז די חילוק פון א נשמה, מה שאין כן נשמת האדם, אופן התהוותו הוא, מה שאלוקות גופא נעשה בבחינת יש, ווי דער רבי רש"ב איז מסביר אין אין המשך פון תרס"ו, געוואלדיג קלארע ווערטער פון דעם רבי'ן רש"ב, אז די נבראים זענען אין מהותם כח אלוקי, זענען באשאפן געווארן, מה שאין כן א נשמה, אלוקות גופא נעשה בבחינת יש. דער רבי איז ממשיך, איז פון שם אלוקים, דער חיות פון אלע נבראים אויך פון מלאכים פון שם אלוקים, און עס איז נישט קיין אלוקים, נאר עס איז ווי אלוקים איז זיי מחיה, דער חיות פון נשמת אדם, אויך ווי זי איז מלובש אין גוף, איז פון שם הוויה, אפילו ווען די נשמה איז אין גוף. וכדי צו מבאר זיין דעם חילוק צווישן נשמת אדם און אלע נבראים, אפילו מלאכים, בנוגע זייער חיות, נישט וועגן דעם ענין פון העלם וגילוי, דאס איז נישט נוגע דא, ס'איז ביי זיי איז גילוי טאקע מער, דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען וואו דער חיות, פון וואנט קומט דער חיות פון א מלאך, פון צבא שמים איז פון אלוקים, ווי ס'קומט אראפ דא למטה, מה שאין כן א נשמה איז אפילו דא למטה איז דאס מבחינת שם הווי'. בכדי צו מבאר זיין דעם חילוק צווישן נשמת אדם און אלע נבראים אפילו מלאכים, בנוגע זייער חיות, אף על פי אז אויך אלע נבראים, איז זייער שורש התהוות פון שם הוויה, אלץ קומט פון שם הוויה. נו, ביי די מלאכים און צבא שמים, זיי ווערן באשאפן פון דווקא פון דעם ענין פון אלוקים, ווי ס'איז מצומצם אינגאנצן, זיי האבן גארנישט קיין שייכות מיט שם אלוקים, ס'איז גאר א מרחק פון שם אלוקים מיט זיי. און לאידך, אויך נשמת האדם איז אראפגעקומען על ידי בחינת האותיות, די מלאכים האבן אין זיך טאקע דעם חיות, ווי ס'קומט טאקע פון שם הוויה, אבער דאס איז דער שורש, אבער למעשה פועל האבן זיי צוטאן מיט אלוקים. לאידך איז נשמת האדם איז טאקע אראפגעקומען על ידי בחינת האותיות, ס'זאגט נעשה אדם, ברענגט דער אלטער רבי צו זאגן דריי פסוקים וואו מלאכים נקראו בשם אלוקים, כנגד די דריי בחינות פון מלאכים שבג' עולמות בי"ע, חיות שרפים און אופנים, כנגד די דריי בחינות אותיות, וואס פון זיי ווערן נתהווה די דריי בחינות מלאכים, ווי ער גייט מסביר זיין אין אות ו', דער רבי וועט ארויסברענגען און מ'וועט זען וואו איז טאקע די עיקר מעלה פון א נשמה לגבי די מלאכים? אות ו', דאס וואס די דריי פסוקים זענען מרמז אויף די דריי בחינות מלאכים, קען מען מבאר זיין לויטן חילוק אינעם תוכן וואס איז מודגש אין יעדן פסוק, געוואלדיג ווי דער רבי טרעפט די זאכן, לויט די פסוקים וואס דער אלטער רבי ברענגט, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די גאנצע זאך. אין ערשטן פסוק פארבינדט ער די מלאכים מיט די נשמות ישראל, השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים אזוי שטייט דער פסוק אין אין אין תורה פסוק אין אין עקב השם אלוקיכם הוא וואס וואס זענען די מלאכים פארבונדן מיט די אידן השם אלוקיכם דער גאט פון נשמת ישראל הוא אלוקי ער איז דער גאט פון די מלאכים אויך פון מלאכים אני קורא משם אלוקים סאו ס'איז פארבונדן די מלאכים מיט מיט אידן מה שאין כן אין צווייטן אין דריטן פסוק ווערן נישט דערמאנט די אידן אין גאנצן דארטן אויך אין צווייטן פסוק הודו לאלוקי האלוקים איז דא א יתרון אויפן דריטן פסוק אין דעם וואס די מלאכים ווערן אנגערופן אלוקים הודו לאלוקי האלוקים דאנק דעם גאט פון די מלאכים אבער זיי ווערן אנגערופן אלוקים נישט ווי אין דריטן פסוק דארט ווערן זיי שוין נישט אנגערופן אלוקים דארטן ווערן זיי אנגערופן ויבואו בני האלוקים להתייצב וגומר, געוואלדיג וואס דער רבי איז מחדש דא די דריי פסוקים, וואו זיי ווערן אנגערופן בני, דער רבי האט אונטערגעשטראכן בני האלוקים, כמובן אז בשעת דער רבי זאגט אין הערה דרײַ און צוואַנציק, ראה גם זוהר ורמב"ם, בסדר העשר בחינות שבמלאכים מלמעלה למטה, אלוקים בני אלוקים, ס'א נידעריגערע דרגה, כמובן אז בשעת זיי ווערן אנגערופן אלוקים, איז אלוקים אין זיי מער בגילוי, ווי בשעת זיי ווערן אנגערופן בני האלוקים, דערפאר איז בני אלוקים איז טאקע ביי די מלאכים וואס זיי זענען דווקא דא למטה, דער פסוק פון איוב ווייזט אויף די מלאכים וואס זענען אין עולם העשייה, וואס זיי ווערן אנגערופן אופנים. בנוסף לזה, אין צווייטן פסוק ווערט אויך דערמאנט און דערהערט דער אלוקי האלוקים, די בחינה פון שם אלוקים, אלוקי וואס איז העכער פון שם אלוקים וואס קומט אראפ אין די מלאכים. וואס שטייט דארטן דער לשון? דער לשון אין צווייטן פסוק שטייט הודו לאלוקי האלוקים, ווערט דערמאנט דער אייבישטער און ס'ווערט דערמאנט די מלאכים. מה שאין כן אין דעם דריטן פסוק, וואס שטייט דארטן? דארט שטייט ויבואו בני אלוקים ווערט גארנישט דערמאנט אינגאנצן דער ענין פון אלוקי. ווי דער רבי זאגט אינעווייניג דעם לשון, בנוסף לזה אין צווייטן פסוק ווערט אויך דערמאנט און דערהערט דער אלוקי, אונטערגעשטראכן האלוקים, די בחינה פון שם אלוקים, וואס ער איז דער אלוקי, דער אלוקי, ער איז דער גאט פון די מלאכים, וואס איז העכער פון שם אלוקים וואס קומט אראפ אין די מלאכים. האבן מיר דא א העכערע דרגה. דערפון איז פארשטאנדיק אז אין ערשטן פסוק וואו אלוקי אלוקי מלאכים איז פארבונדן מיט דער מיט השם אלוקיכם נשמות ישראל ווי ווי יעצט געזאגט רעדט זיך וועגן די מלאכים וואס זיי זענען אין עולם הבריאה עולם המחשבה ס'א העכערע סארט דרגה פון מלאכים וואס זיי קומען אין עולם הבריאה עולם המחשבה מחשבה איז אסאך העכער פון דיבור אסאך העכער פון מעשה פארוואס איז דאס ווייל די מלאכים האבן א שייכות מיט די נשמות פון אידן מיט השם אלוקיכם נשמות ישראל רעדט זיך וועגן די מלאכים וואס אין עולם הבריאה עולם המחשבה וואס זיי האבן א שייכות מיט ישראל עלו במחשבה, דערפאר ווערט עס דערמאנט, השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים, שוין האט עס א שייכות מיט די נשמות ישראל, אז זיי משב געווארן במחשבה, זיי ביידן, ישראל עלו במחשבה. אין צווייטן פסוק, וואו ער פארבינדט נישט דעם שם אלוקים, וואס איז שייך צו מלאכים, ער זאגט נאר אלוקי האלוקים, ער פארבינדט עס נישט מיט השם אלוקיכם מיט נשמות, ס'איז שוין נישט פארבונדן מיט נשמות, אבער דער שם אלוקים השייך למלאכים שטייט ביי זיי יא בגילוי, שטייט דער לשון הודו לאלוקי האלוקים אז ער איז דער אלוקי האלוקים רעדט זיך וועגן די מלאכים וואס אין עולם היצירה ווייל יצירה איז גילוי כמו שכתוב יוצר אור דארט שטייט בגילוי שטייט אלוקי האלוקים עס ווערט דערמאנט די דרגה אז דער אייבישטער איז דער גאט פון די מלאכים וואס ווערן אנגערופן אלוקים דאס איז דער צווייטער פסוק און דער דריטער פסוק וואו אויך דער שם אלוקים השייך למלאכים איז נישט בגלוי שטייט גארנישט בכלל דארט דער ענין פון אלוקים ס'איז נישט בגלוי כל כך, זאגט דער רבי, רעדט זיך וועגן די, ווייל דארט שטייט דאך בני, בני אלוקים, א נידעריגערע דרגה, רעדט זיך וועגן די מלאכים, וואס אין עולם עשי' איז פארשטאנדיג זייער געשמאק פון די דריי פסוקים, אז דער אלטער רבי וויל דא מדגיש זיין די דריי סארטן מלאכים, די מלאכים וואס ווערן אין עולם ה, עולם הבריאה, אין עולם היצירה און אין עולם עשי', אין עולם הבריאה האבן זיי א שייכות צו דעם פסוק, וואס האט א שייכות צו נשמת ישראל, דערפאר איז ישראל עלו במחשבה, דערפאר איז דאס אותיות המחשבה, בשעת מ'רעדט וועגן די נידעריקערע דעם ענין פון דיבור, ווערט דערמאָנט שוין דאָרטן, ס'איז נידעריקער, ס'איז אין עולם היצירה, דערפאַר ווערט דערמאָנט אלוקי האלוקים, אָבער ס'שטייט נישט דאָרטן אַזאַ שייכות מיט נשמות ישראל, אין דעם דריטן פּסוק אין די דריטע דרגה פון די אופנים וואָס ווערן באַשאַפן אין עולם העשייה, שטייט בכלל נישט דערמאָנט דער ענין פון אלוקים, זיי ווערן גאָר אָנגערופן בני אלוקים, נישט קיין שייכות מיט נשמות ישראל, און נישט קיין שייכות מיט דעם ענין פון אלוקים, זענען בני אלוקים. אות זיין דער ביאור איז אבער נישט איז אבער נאך איז אבער נישט מספיק איז זייער געשמאק וואס דער רבי האט מסביר געווען דא דעם ענין פון די דריי פסוקים דער ביאור איז אבער נישט מספיק לפי זה קומט אויס אז אין דעם שינוי הלשון צווישן צווייטן פסוק און דריטן פסוק איז מרומז נאר דער חילוק אינעם אופן ווי די מלאכים זענען מקבל דעם חיות של שם אלוקים אז אין מלאכים שביצירה איז ער מער בגילוי ווי מלאכים שבעשייה יא, דאס וואס מען זעט, ס'איז א חילוק פונעם צווייטן ביזן דריטן, אבער פון דעם וואס דער טאטע איז מבאר, והתהוותן הוא מג' בחינות אותיות, אז אויך אינעם שם אלוקים גופא, אין די אותיות, זענען דא דריי בחינות, איז משמע אז אין די חילוקי הלשונות פון די פסוקים זענען מרומז אויך די חילוקי הבחינות פון די אותיות שם אלוקים גופא, מען דארף זען אין די אין די חילוקים פון די לשונות פון די פסוקים העט מען זעהן די חילוקים פון די בחינות פון די דריי סארטן מלאכים ויש לומר הביאור בזה אותיות המחשבה וויבאלד אז נוסף אויף זייער אייגענער מציאות זענען זיי אויך דער שורש פון אותיות הדיבור און אותיות המעשה א מענטש אן טראכטן רעדט ער נישט אז מען רעדט אן טראכטן רעדט מען שטותים א מענטש אן טראכטן ווייסט ער נישט ווי אזוי צו טון, ווייסט מען עפעס טון דארף ער טראכטן, איז די אותיות פון מחשבה האט אין זיך כלול די אותיות הדיבור און די אותיות המעשה, זענען זיי כולל אין זיך דריי בחינות אותיות, פון מחשבה און אויך פון דיבור און פון מעשה, וואס זיי אלע זענען כלול אין אותיות המחשבה, אותיות הדיבור די נידעריקערע דרגה זענען כולל אין זיך צוויי בחינות נאר, הערט ווי געשמאק, צוויי בחינות אותיות, ס'איז כולל אין זיך פון דיבור, און פון דיבור אויך פון מעשה, וואס איז כלול אין דיבור, און אין אותיות המעשה איז דא נאר איין בחינת אותיות, נאר פון מעשה, איז אין אותיות המחשבה איז כלול אלע דריי, אותיות הדיבור איז כלול נאר צוויי, אותיות המעשה איז נאר איינער. ועל פי זה איז מובן דער רמז פון די ג' בחינות אותיות, מחשבה דיבור און מעשה, אין די דריי פסוקים הנל, לויט דעם וועט עס ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג. אין ערשטן פסוק השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים גומר, וואו ער רעדט וועגן אותיות המחשבה, שטייט דער שם אלוקים דריי מאל, הערט ווי געוואלדיג, אין צווייטן פסוק שטייט כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים, מען רעדט דא וועגן דעם עולם המחשבה, וואס זענען שייך צו נשמות פון אידן, כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים, מען דערמאנט דריי מאל, מען רעדט וועגן אותיות המחשבה, שכולל דיבור און מעשה אויכעט. אין צווייטן פסוק שטייט נאר צוויי מאל, הודו לאלוקי האלוקים. אותיות הדיבור שטייט נאר צוויי מאל, ווייל ס'איז כולל דיבור מיט מעשה. און אין דריטן פסוק, ויבואו בני האלוקים להתייצב, אותיות המעשה איז נאר איין מאל. ווייל דיבור איז כולל אלע דריי, מחשבה איז כולל אלע דריי, דיבור איז כולל נאר צוויי, מעשה איז נאר מעשה אליין אין זיך. אות ח'. על פי זה, יעצט וועט מען קומען צוריק צו פארענטפערן, לויט דעם ווי מיר פארשטייען וואס דער אלטער רבי זאגט דא, די מעלה פון די אידן, נישט פארגעסן נאכאמאל, מען רעדט נישט דא וועגן גילוי און העלם, מיר זענען טאקע אין א וועלט וואס איז העלם דאס האט דער אייבשטער האט געוואלט מען זאל מגלה זיין דעם העלם, אבער די מלאכים זענען א אופן פון גילוי, נישט וועגן דעם רעדט מען, מען גייט רעדן וועגן דעם עצם חיות פון א אידן און דער עצם חיות פון מלאכים, דעם חילוק ביז דער אלטער רבי נוצט דעם לשון, הפרש עצום מאוד. אות ח', על פי זה איז פארשטאנדיג ווי דורך ברענגען די דריי פסוקים הנל, קומט צו א תוספת ביאור אין דעם חילוק עיקרי צווישן נשמת האדם און נבראים, אלע נבראים כולל אויך מלאכים דער רבי גייט עס מסביר זיין כשם ווי דאס איז אין די ג' בחינות הנל פון אותיות שם אלוקים אז אין די אותיות הדיבור איז נישטא די בחינה פון מחשבה אזוי האט מען געזאגט יעצט דיבור האט נאר צוויי זאכן ס'האט דיבור און פון דעם קומט מעשה דער שורש און מקור פון אותיות הדיבור האט עס נישט און אין די אותיות המחשבה איז נישטא די בחינה פון דיבור ווי ס'איז מרומז אויך אין די דריי פסוקים הנל ווי געזאגט פריער דער רבי חזרט עס איבער אין צווייטן פסוק שטייט אלקים בחינת אותיות איז נאר צוויי מאל ווייל ער האט דיבור מיט מעשה מה שאין כן אין דעם ערשטן פסוק וואס רעדט וועגן מחשבה האט דריי שטייט דער לשון כי אלקיכם הוא אלקי האלקים ווייל דאס כולל מחשבה דיבור און מעשה און אין דריטן פסוק איין מאל ווייל אין די אותיות הדיבור איז נישטא די בחינה פון מחשבה און אין אותיות המעשה פעלט אויך די בחינה פון דיבור איז מחשבה איז כולל אלע דריי, דיבור איז כולל צוויי, מחשבה איז נאר מעשה איז נאר מעשה. על דרך זה יעצט וועט מען פארשטיין זייער געוואלדיג. על דרך זה ובמכל שכן איז בנוגע די שמות הוויה און אלוקים. דורך דעם וואס דער חיות פון שם הוויה ווערט נתלבש אין שם אלוקים, וואס איז מצמצם און מסתיר אויף אים, דאס דער גאנצער אויפטו פון שם אלוקים, מצמצם אויף דאס, כי שמש ומגן השם אלוקים, איז כאילו ווי עס איז נישטא אין אים די בחינה און עילוי פון שם הוויה. מ'האט דאך געזאגט פריער אז דער ענין פון שם אלוקים איז דער ענין פון פון מעלים, אויב ס'קומט אראפ אין דעם ענין פון שם אלוקים, איז שם איז איז אין אים נישטא דער עילוי פון שם הוויה, ווי ס'איז מצד עצמו, איידער ער ווערט מתלבש אין שם אלוקים. דאס האלט יעצט די צימצום והסתר. ווי מען זעט ווי דער רבי האט געברענגט די ראיה אז פון די דריי מאל אז אין די פסוקים זעט מען דעם חילוק פון די דריי בחינות זעט מען דעם חילוק אין דעם וואס איז לגבי שם הוויה זיי אלע ווערן געמאכט דווקא דורך שם אלוקים ווען עס קומט אראפ אין שם אלוקים יעמאלט איז ווערט עס א ענין פון א צמצום און א הסתר אז ער האט כאילו ווי ער האט נישטא אין אים די בחינה און דער עילוי פון שם הוויה אף על פי דער רבי לייגט צו נאָר אַ געשמאַק, ואף על פי אַז דער צמצום והסתר פון שם אלוקים איז נאָר לגבי התחתונים, פאַרשטייט זיך אַז לגבי דעם אייבערשטן איז נישטאָ, איז שם אלוקים איז גאָרנישט מסתיר, אָבער לגבי הקדוש ברוך הוא, דער לשון פון אַלטן רבי'ן אין שער היחוד והאמונה, לגבי הקדוש ברוך הוא כו' ואין מידת הגבורה מסתרת חס ושלום לפניו יתברך, איז דאָך אָבער מבואר בכמה מקומות אַז דער צמצום לגבי התחתונים איז נישט קיין דמיון, נאָר ס'איז אַ מציאות. דער צמח צדק אין ספר המצוות און דער רבי אין ליקוטי שיחות חלק כ"א זענען מאריך אין דעם ענין אז דער צמצום לגבי תחתונים דאס איז אמת'ע מציאות איך זע איך זע גשמיות איך זע נישט קיין רוחניות ומילא קומט אויס אז אין דעם חיות אלוקי וואס איז מחיה ומהווה די נבראים ווי ער איז בנוגע צו נבראים איז נישטא די בחינה און עילוי פון שם הוויה ווי ס'איז א חיות פון שם אלוקים דער רבי לייגט צו קלאר אין הערה ניין און צוואַנציק, וזה מה שכתוב בראשית ברא אלוקים. ווי איז געווען די התהוות? אלץ קומט פון שם הוויה. האט געדארפט שטיין בראשית ברא ה' אלוקים. בראשית ברא הוויה אלוקים. פארוואס שטייט בראשית ברא אלוקים? אף שההתהוות איז משם הוויה.

ער האט אנגעהויבן די אויר פון דעם כיסוי אויף די זון, זייער פשוט געשמאק, זעהן מיר אז דער ענין פון שם אלוקים איז מסתיר אויף אזוי ווייט, אז אין די אלע נבראים זעט מען נישט ארויס דעם ענין פון שם הוויה, נאר שם אלוקים, און דא וועט מען זעהן דעם חילוק פון די נשמות מיט די אלע אנדערע זאכן, און דאס איז דער חילוק פון נשמת האדם און נבראים כולל אויך מלאכים. דער חיות פון מלאכים איז פון שם אלוקים, ווי עס איז כאילו נישטא אין אים די בחינה פון שם הוויה, און אויך אין שם אלוקים גופא איז די חיות פון מלאכים דיצירה נאר פון אותיות הדיבור וואס איז וואס אין זיי איז נישטא בכלל בחינת מחשבה און די חיות פון מלאכים דעשייה איז נאר פון אותיות המעשה אין וועלכע ס'איז נישטא בחינת הדיבור מה שאין כן נשמת האדם די מלאכים וואס זענען אין עולם אין עולם הבריאה האבן זיך עפעס דארט א ביסל העכערע דרגה אבער די אנדערע צוויי האבן זיך גארנישט האבן נישט אפילו נישט קיין מחשבה און די מעשה האט נישט אפילו קיין דיבור אויך נישט שאין כן האדם איז אויך נאכדעם ווי ירדה על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם וכו' ס'דאך אותיות המעשה כדי להתלבש בגוף עולם הזה התחתון ווי דער אלטער רבי ניצט דעם לשון איז דער חיות פון שם הוויה דאס איז די מעלה פון א אידן אז דער חיות דא למטה איז דער חיות פון שם הוויה וואס יעדער איד האט אפילו און דווקא מ'קען זאגן דווקא זייענדיג דא אין גוף האט ער דעם ענין פון שם הוויה